בזכות יוסף הכהן בן רייזל חנה שיחיה ליום ההולדת שלו כ ח טבת. משיחת יו ט כסלו תש מ ד. על דרך זה אויכעט בנוגע לתפילה, וואס אף על פי וואס ס'איז דאך נהרא נהרא ופשטיה וידוע די הוראה פון נשיא דורינו אז בשעת זיינען געפארן זיינע שלוחים, צווישן אחינו הספרדים אין מאראקא וכיוצא בזה, אויף לערנען דארטן תורה בכלל אויף תורת החסידות במיוחד, האט מען זיי אנגעזאגט אז זאלן זיך מתעסק זיין אין הפצת היהדות און הפצת המעיינות און הפצת התורה וכולהו, מען זאל אבער נאכניט אנרירן דעם מנהג אבותינו בידינו. וואס איז געווען אין יענע קהילות קדושות אין מאראקא און טוניס וכיוצא בזה, בנוגע צו זייער נוסח התפילה וכו' מנהגים, אחוץ אט די וואס האבן אליין געוואלט דערנאך משנה זיין, אבער נישט דורך אין דערויף איז באשטאנען די שליחות און אין דערויף איז געווען פארקערט א זהירות מיוחדה. אף על פי כן איז דאך דא עניינים. וואס עס קומט צו מצד דערויף וואס הזמן גרמא, וואס דערפאר איז בקשתי און דער וואס וויל נישט אננעמען זאל אים זיין צו געזונט אז מען זאל נעמען ובפרט די בקשר מיטן מצב בעולם ווי דערמאנט פריער אז מלכיות מתגרות זו בזו ובפרט אין שנים הכי אחרונות און אין חדשים ושבועות הכי אחרונות. גייט עס אין אן אופן מבהיל, וואס אמת טאקע דאס האט א שייכות צו ביאת משיח וואס דאס איז דאך איינע פון די סימנים, ס'איז אבער מ'האט שוין יוצא געווען לכאורה לכל הדעות אין אלע סימנים, אפילו אין דעם סימן פון אופן פון מלכיות מתגרות, און אף על פי כן גייט דאך דער מצב אין דעם כיוון ווי מ'זעט עס. מוז מען עפעס צוגעבן, אנהייבנדיג אז די הוספה זאל זיין אין א ענין וואס איז פארבונדן מיט בקשה להקדוש ברוך הוא, דאס הייסט מיט תפילה, אף על פי וואס ביז איצטער האט מען זיך אפילו אין דערויף ניט נוהג געווען, וויבאלד אז ס'איז צוגעקומען אין מצב בעולם בכלל און אויכעט במידה ידועה האט עס אריינגעדרונגען צווישן אידן.

צווישן ועל דרך זה ווי ס'איז דא אפילו אין נוסח הסידור פון דעם אלטן רעבן כמה מכוונות האריזל וואס ער האט ניט אריינגענומען, האט ער אבער אריינגעשטעלט אז אין תחילת התפילה זאל מען זאגן אט דאס וואס שטייט אין כתבי האריזל אז ער איז מוכן מקבל על עצמו לקיים מצוות עשה פון ואהבת לרעך כמוך. וואס כאמור דאס איז די הצעה, שטאמט עס פון דעם אריזל, מאיזה סיבות איז דאס ניט בא אלעמען נתקבל געווארן, דער אלטער רבי האט עס אריינגעשטעלט בסידורו השוה לכל נפש, אפילו צו אזא מין וואס לא ידע מאי קאמר, כל ענין בכל עניני התורה. ער זאל דאס אויכעט זאגן קודם התפילה, ווייל דארט איז דאך נישט שייך קיין ענין של הפסק, און דאס איז ביידע עניינים, דאס איז א קשר במיוחד צו עקבתא דמשיחא, ווען ס'ענדיגט זיך דער גלות, ווייל דער גלות איז דאך געקומען דורך דעם היפך פון ואהבת לרעך כמוך, ווי די גמרא זאגט אין יומא, זאל מען דאס זאגן בדיבור, וואס דיבור אליין, א דיבור טוב איז דאך קלא בוקע רקיע, ווי דער אלטער רבי ברענגט אויך אראפ פון זוהר ווי אויך פארשטאנדיג בפשטות, ובפרט נאך אז אידן וועלן דאס זאגן, א איד וועט דאס זאגן באמיתות, ווערט דאך דאס א ענין פון א תורה און א ענין של תפילה, און בפרט נאך אז דערנאך ווערט ער מצרפה למעשה, ער טוט אזוי בפועל, וואס דאס איז בתחילת עבודת התפילה, ועל דרך זה מוסיף זיין אין סוף עבודת התפילה. וואס דארט איז אויכעט דער אלטער רבי מוסיף אפילו אויף סידור האריזל, וואס ניט אין אלע סידורי האריזל שטייט עס, אז סיום עבודת התפילה איז דאך מיט אמירת עלינו, דערנאך זאגט מען די דריי פסוקים פון אל תירא. ביז דעם סוף פון דריטן פסוק, וואס דאס איז דאך פארבונדן מיט ביטול כל הגזירות, ווי ער דערציילט אין אסתר רבה אין מדרש רבה אויף אסתר, אז דאס איז געווען די דריי פסוקים וואס בשעת ס'איז געווען א גזירה און מ'האט געזאגט א תינוק פסוק לי פסוקך, האט געזאגט דעם ערשטן פסוק א צווייטער תינוק דעם צווייטן פסוק א דריטער תינוק דעם דריטן פסוק, איז געווארן מפי עוללים ויונקים האט מרדכי געזאגט ס'איז א זיכערע זאך אז די גזירה איז שוין בטל געווארן וואס דאס איז כאמור אין רוב הסידורים ככולם האט דער אלטער רבי אפילו אין א חלק פון סידורי אריזל האט דער אלטער רבי מוסיף געווען בסידורו און אזוי אויכעט איז דא אין איינעם פון די סידורי אריזל זאלקאווע וכיוצא בזה אז דער רשל האט געזאגט שלמה לוריא, אז מען זאל אויכעט זאגן נאך די דריי פסוקים דעם פסוק פון אך צדיקים יודו לשמך ישבו ישרים את פניך, און ווי דער שער הכולל דער זיידע דאס מבאר, אז דאס וואס ער איז מדגיש אז דער רש"ל זאגט אזוי, ווארום אין פרי עץ חיים איז דאס ניטא, און אויכעט אין כמה פון סידורי האריזל האט ער געוואלט אנווייזן א מקור לזה, אבער נאך דערויף דער אלטער רבי האט דאך אויך געוואוסט דערפון גופא מוכרח אז כמה סידורי האריזל שטייט עס ניט, אף על פי כן האט ער דאך געזאגט אז דאס איז א דבר השווה לכל נפש, וכידוע וואס דער אלטער רבי האט געזאגט בנוגע צו חסידות בכלל אז דאס איז ניט א ענין פאר א חוג מסוים ביי אידן, נאר ס'דארף זיין יפוצו און דאס וועט אנקומען, ס'וועט אנקומען, במילא דארף מען דאס מקדים זיין סוף כל סוף צו יעדער אידן און צו אלע אידן, איז מהנכון אז וויבאלד אז ס'איז געווארן אזא מין בלבול בעולם אז מ'זאל אויכעט מוסיף זיין זיך אין א מקום שאין שייך בהפסק בסיום כל סידור התפילה אויכעט זאגן אט דעם פסוק וואס אט דער פסוק איז דאך פארבונדן מיט עמך כולם צדיקים, אך צדיקים יודו לשמך, ווי ער טייטשט אפ בפשטות אין שער הכולל די שייכות עבודת התפילה, אז די גמרא לערנט אפ אין ברכות אז די שעה שמתבוננים חסידים ראשונים לאחר עבודת התפילה, שנאמר אך צדיקים יודו לשמך עבודת התפילה. און דערנאך ישבו ישרים א התיישבות און א התבוננות, ביקש יעקב לישב בשלוה את פניך אשר נאך דערויף איז יש אויך לומר אז דאס אויכעט בקשר בפרט נאך מיטן מצב בעולם איצטער אז זאל זיין דער מצב אין אזא מין אופן אז זאל זיין מנוחה בעולם ווי ס'קען זיין אין זמן הגלות ביז מנוחה בשלימות ווי ס'קען זיין בזמן הגלות ממילא וועלן אידן זיצן בשלווה, וועלן זיי קענען זיין יודו לשמך עבודת התפילה וואס ס'דארף דאך זיין אן מחשבות המבלבלות, על אחת כמה וכמה מחשבות המדאיגות, און ס'וועט זיין דער ישבו ישרים את פניך, א הכנה קרובה, דורך דערויף וואס מ'עט מוסיף זיין אין עבודת התפילה. איז דאך לכל לראש אין ענין התפילה, דאס וואס מ'איז מתפלל אז מען זאל קענען מקריב מתפלל זיין און מקריב זיין די קרבנות וואס תפילה איז במקום קרבנות תיקנום, זאל מען דאס קענען מקריב זיין די קרבנות עצמם אין אן אופן פון מצוות רצונך,

זאל מען טון, זאל מען אננעמען די עצה פון אריז"ל און פון דעם אלטן רעבן, אויף זאגן בתחילת התפילה די עטליכע ווערטער וועגן ואהבת לרעך כמוך, בסיום וחותם התפילה די עצה פון רש"ל און פון דעם אלטן רעבן, אז מען זאל זאגן אך צדיקים יודו לשמך ישבו ישרים את פניך, און די החלטה טובה בזה זאל שיין אראפברענגען די תוצאות ווי גע'פסק'נט אין שלחן ערוך אין הלכות תענית, אז בשעת מ'איז מחליט בזה ברענגט עס שוין דעם נצחון אויף וועלכן מען איז מתפלל ומתענה און ביטול הגזירות ביז אין אן אופן של נצחון על ידי מלחמה און דאס איז ניט מספיק נאר ביז א נצחון על ידי פדיה בשלום ובמהרה בימינו ממש.